מיר היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף ס"ח עמוד א', די פיפטע שורה פון אויבן, אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי, אין די ענדע פונעם פאריגן שיעור האמיר דאך געלערנט אז ס'איז געווען א ברית מילה אין שבת און די הייס וואסער וואס מ'האט געדארפט אפבאדן דעם קינד האט זיך אויסגעגאסן און מ'האט געמוזט אריבערברענגען די הייס וואסער דורך א גוי, מ'האט עס נישט געקענט אליין ברענגען ווייל ס'איז נישט געווען אין יענע חצר איז נישט געווען קיין עירובי חצירות און אויך אין די מבוי איז נישט געווען קיין שיתופי מבואות. און דארט האט געוואוינט דער אמורא רבה און אזוי אויך אביי זיין תלמיד, אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי, רבה בר רב חנן האט פארגעהאלטן אביי, דער רבה איז נישט דער רבה סתם פון ש"ס, סתם רבה איז רבה בר נחמני וואס ער איז געווען דער רבי פון אביי, דער איז רבה בר רב חנן האט געפרעגט פון אביי מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבנן, א מבוי וואס עס וואוינען אין דעם צוויי אזעלכע גרויסע מענטשן ווי עטץ רבנן דאס מיינט דיין רבי רבה מיט דיר אביי? לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף, זאל נישט זיין נישט קיין עירובי חצירות און נישט קיין שיתוף מבואות, און ווי די ראשונים זאגן ס'איז דאך א מצוה זיך משתדל צו זיין צו מאכן א עירוב און א שיתוף, און אזוי וועט מען פארמיידן אז מענטשן זאלן נישט נכשל ווערן מיט די איסור דרבנן, פון טראגן פון איין רשות היחיד צו א צווייטע אן קיין עירוב, און אזוי איז גע'פסק'נט להלכה אין הלכות שבת סימן שס"ו, סעיף י"ג, זאגט דער מחבר, מצוה לחזור אחר עירובי חצירות. אמר ליה האט אים אביי געענטפערט מאי נעביד וואס קען איך טון מר לאו אורחיה דער רבי דאס מיינט רבה בר נחמני איז דאך נישט דאס שטייגער אז ער זאל גיין צאמנעמען ברויט פאר אן עירוב ווייל ס'איז נישט לפי כבודו אנא טרידנא בגירסאי איך בין זייער פארנומען מיט מיין לערנען און ס'קומט מיר נישט אויס קיין צייט ארומצוגיין און צאמנעמען די ברויט אינהו לא משגחי די איבריגע מענטשן מאכן זיך בכלל נישט וויסנדיג פון דעם. ואי אקני להו פיתא בסלא איי וועסט דאך פרעגן אז איך קען פון מיין ברויט וואס איך נוץ אויף שבת מקנה זיין פאר די אנדערע בני המבוי אז זיי זאלן האבן א חלק אין דעם מאכן א זיכוי הפת די הלכה איז דאך אז זכין לו לאדם שלא בפניו און מאכן א עירוב איז דאך א זכות ווייל מען קען לכבוד דעם טראגן איז אפילו יענע מענטש איז נישט דא קען מען אים מזכה זיין אז ער זאל האבן א חלק אין די ברויט זאגט אביי, א לכאורה דאס נעמט דאך נישט אזוי סאך צייט און ס'וואלט מיך נישט געשטערט פון לערנען, פארוואס האב איך דאס נישט געטון, כיוון דאי בעו לה מינאי, ווייל אויב ווען זיי זאלן קומען בעטן אום שבת פון דער ברויט זייער חלק פונעם שיתוף ולא אפשר ליתבה נהלייהו און איך האב נישט קיין מעגליכקייט עס באמת אוועקצוגעבן פאר זיי, אוועקצוגעבן פון מיין ברויט, זעט אויס אביי איז געווען אן ארעמאן און ער האט נישט געהאט קיין איבריגע ברויט, און אויב מען וואלט עס אים געקומען בעטן איז ער נישט געווען ביכולת יעדע וואך, אוועק צו געבן פאר די בני המבוי זייער חלק, און אויב אזוי בטל שיתוף איז די גאנצע שיתוף בטל ווייל די גאנצע נקודה איז דאך אז איך געב זיי באמת אוועק א חלק דערפון, און וויאזוי קען מען וויסן אז מען געט עס באמת אוועק און מען איז עס טאקע מזכה פאר זיי אז אויב זיי וועלן עס קומען בעטן וועט מען עס טאקע אוועק געבן פאר זיי, אבער וויבאלד איך בין דאך אין א מצב וואס איך האלט עס נישט ביים אוועק געבן ווייל איך בין נישט ביכולת, קומט אויס אז באמת האב איך זיי עס נישט מקנה געווען. און אפילו כ'האב געזאגט מיט די מויל אז איך בין יא מקנה אבער באמת מיט מיין הארץ בין איך עס נישט מקנה ווייל איך האלט עס נישט ביים אוועקגעבן און אויב אזוי הייסט עס נישט קיין עירוב און ס'איז בטל למפרע ווייל דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אחד מבני מבוי שביקש יין ושמן ולא נתנו לו אויב ער איז געקומען בעטן אביסל וויין אדער אויל וואס מ'האט דארטן אראפגעלייגט פאר דעם עירוב פארן שיתוף פונעם מבוי און מ'וויל אים נישט געבן בטל השיתוף איז די גאנצע שיתוף בטל. און ווי דער ריטבא רעדט שוין אויס אז אפילו אונז האבן מיר געהאט אויבן אויף דף מ"ט אין שיטת דער אמורא רבי חנינא, אז אפילו איינער וואס איז מקפיד על עירובו עירובו עירוב אפילו ער איז מקפיד אנדערע מענטשן נישט צו געבן דערפון איז עס נאך אלץ א גוטע עירוב, דארט רעדט מען ווען יעדער איינער האט געגעבן זיין אייגענע חלק אינעם עירוב, אבער דא וואס איינער איז מזכה לצורך יעדעם איינעם וועט אפילו ר' חנינא מודה זיין אז אויב מען האלט עס נישט ביים געבן פאר יענעם איז די גאנצע זיכוי נישט בלב שלם און ס'הייסט נישט קיין עירוב. און ווי תוס' רעדט טאקע אויס אז מ'דארף זיין פארזיכטיג ווען מ'מאכט א עירוב ער זאל נישט נוצן אזעלכע זאכן וואס ער האט ספעציעל געמאכט לכבוד שבת ווי אזא שיינע ספעציעלע ברויט אדער א קוגל אזעלכע מין זאכן וואס מ'זאל עס ווען קומען די שכנים בעטן פון אים וואלט ער עס נישט געהאלטן ביים אוועקגעבן ווייל דעמאלטס איז בטל דער עירוב. ס'דא פון די ראשונים איינער וואס רעדט אויס אז לכאורה דער ראש ישיבה רבה האט דאך מן הסתם נישט געווען אזא ארעמאן ווייל דער ראש ישיבה געווענטליך איז דאך געווען א עושר מ'פלעגט דאך אים שטיצן און אויב אזוי פארוואס האט רבה אליין נישט געמאכט דעם עירוב אויף דעם אופן פון זיכוי הפת, אין הכי נמי עס איז נישט געווען מכבודו ער זאל גיין ארום נעמען ברויט, אבער ער קען דאך ווען נעמען זיין ברויט און מזכה זיין פארן ציבור. זאגט ער אז רבה איז געווען אזוי פארנומען מיט זיין תלמידים פון צופרי ביז ביינאכט אז ער האט נישט געהאט קיין צייט אפילו פאר די קלייניגקייט אויך נישט. יעצט פרעגט רבה בר רב חנן פון אביי ונקני להו מר רביעתא דחלא בחביתא, דו קענסט דאך מקנה זיין פאר די אלע בני המבוי א רביעית פון עסיג, די הלכה איז דאך אז עירובי חצירות דארף זיין בפת, און עירובי מבואות קען זיין אפילו מיט וויין, קענסטו דאך מקנה זיין אין דעם פאס איין רביעית פון עסיג פאר די בני המבוי, וואס דאס איז דאך א זאך וואס דו וועסט אוודאי נישט מקפיד זיין אז מען וועט עס קומען בעטן ביי דיר, עס איז דאך נישט קיין טייערע זאך, און שטעל אוועק די פאס אינעם חצר, אזוי איז דאך די הלכה אז די שיתופי מבואות דארף מען אוועק לייגן אין א חצר, און מען וועט עס דארט לאזן פאר א גאנץ יאר, און דאס זאל זיין די שיתוף פאר אלע שבתים, און ווי דער ריטבא רעדט שוין אויס, אזוי ווי ס'איז דא א משנה שפעטער אויף דף פ' עמוד ב', אז ווען מ'מאכט די שיתוף מבואות מיט מזון שיש בו ב' סעודות, איז עס גענוג אפילו ס'איז דא זייער אסאך מענטשן אינעם מבוי, איז גענוג מזון ב' סעודות בכלל, אפילו פאר איין מענטש, און א רביעית עסיג איז גענוג פאר צוויי סעודות ווען מ'וויל איינטונקען דערין די פלייש. און ממילא איז עס א גוטע שיתוף פאר די גאנצע מבוי פארוואס האסטו עס נישט געמאכט אויף דעם אופן פרעגט רבה בר רב חנן פון אביי, אויף דעם ענטפערט אביי תניא אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא אין משתתפין באוצר מען מאכט נישט קיין שתופין מבואות און א אוצר מיינט א פלאץ ווי מען האלט אין איין נעמען דערפון אויף צום עסן ווייל וויבאלד מען האט דאך נישט באשטימט פונקטליך וועלכע חלק האט מען געמאכט פאר די שיתוף מבואות און מען האלט דאך אין איין נעמען פון דעם אוצר קען זיין אז מען וועט יעצט פונקט נעמען דעם חלק וואס איז געווארן דעם שיתוף און ס'וועט בטל ווערן אז מען נעמט עס נאך פאר שבת. ווייל איך האלט אין ברירה, איך זאג נישט יעצט אז דעם וואס מען האט גענומען פאר שבת ווערט נתברר אז נישט דאס איז געווען די שיתוף נאר דווקא דאס וואס איז געבליבן דארטן יענץ איז געווען די חלק השיתוף, ניין איך זאג אלס אין ברירה, און ס'קען פונקט זיין אז דאס וואס מען נעמט יעצט ארויס דערפון פון דעם אוצר פאר שבת צום עסן איז דער חלק וואס איז געווארן די שיתוף מבואות און אז מען עסט עס אויף פאר שבת איז נישטא דעם גאנצן שיתוף און ס'וועט בטל ווערן. און ממילא קען איך נישט טון די עצה ווי דו ווילסט איך זאל אוועקשטעלן דעם פאס אינעם חצר און באשטימען איין רביעית דערפון פאר די שיתופי מבואות פאר א גאנץ יאר, ווייל אויף אזא אופן טאר מען עס נישט מאכן ווייל דאס איז אין משתתפין באוצר, ווידעראום אז איך זאל יעדע וואך עקסטער גיין מאכן ספעציעל באשטימען עסיג פארן שיתוף דאס נעמט שוין צופיל צייט צו מאכן יעדע וואך, און אביי איז דאך געווען פארנומען מיטן לערנען, פרעגט די גמרא והא תניא מען האט דאך געלערנט אין א אנדערע ברייתא משתתפין אז מען מעג יא מאכן א שיתוף מבואות אפילו פון א אוצר אויך, אמר רב אושעיא דער אמורא ענטפערט לא קשיא הא בית שמאי הא בית הלל, די ערשטע ברייתא קומט אויס ווי דער בית שמאי וואס האלט אין ברירה, ממילא קען מען נישט נוצן א אוצר פאר א שיתוף מבואות, ווייל איך האב מורא אז מען וועט ארויסנעמען נאך פאר שבת וועט מען זיך באנוצן מיט דער חלק וואס איז געווען די שיתוף און ס'וועט נישט זיין קיין עירוב אויף שבת, הא בית הלל, די צווייטע ברייתא וואס שטייט משתתפין באוצר וועט אויסקומען בית הלל וואס זיי האלטן יש ברירה, און די אלע זאכן וואס מען נוצט נאך פאר שבת ווערט נתברר אז נישט דאס איז געווען די שיתוף, נאר ס'ווערט נתברר אז די חלק וואס ליגט נאך דארט שבת יענץ איז געווען די שיתוף, און אזוי אויך ווען מען מאכט עס פאר מערערע שבתים אינעם יאר זאג איך אויך אז ס'ווערט נתברר אז דאס וואס איז געבליבן ביזן לעצטן שבת יענץ איז געווען א גאנצן צייט די שיתוף. יעצט וועל מיר זעהן ווי מען זעהט אז די בית שמאי האלט אין ברירה און די בית הלל האלט יש ברירה, און ווי די ראשונים רעדן שוין אויס אז ווי קען זיין אז אביי זאל האלטן ווי די בית שמאי, אביי זאגט אז פאר דעם האט ער עס נישט געטוהן ווייל אין משתתפין באוצר און די גמרא זאגט דאך יעצט קלאר אז דאס קומט אויס נאר ווי די בית שמאי, ענטפערן זיי אז די ריכטיגע סיבה פארוואס אביי האט נישט געמאכט די עירוב ווייל ער האט נישט געהאלטן אז ס'איז אזא גרויסע מצוה זיך מתעסק צו זיין דערין, און וויבאלד ער איז געווען זייער פארנומען אין לערנען האט ער עס נישט געמאכט, ער האט זיך נאר ארויסגעדרייט און געענטפערט פאר רב חנן בר רבא מיט א תירוץ אז אין משתתפין באוצר און נישט ווייל ער האט טאקע אזוי געהאלטן. יעצט גייט ר' אושעיא אויפווייזן וואו זעט מען אז בית שמאי האלט אין ברירה און בית הלל האלט יש ברירה, דתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה אין מסכת אהלות, המת בבית, אויב א מת געפינט זיך אין א שטוב, ולו פתחים הרבה און צו דער צימער איז דא אסאך טירן, כּולם טמאים, איז אַלע כּלים װאָס ליגן אונטערן שװעל אַפֿילו אינדערױסן פֿונעם טיר, װערן טמא. די הלכה איז דאָך אַז אַ מת איז מטמא באוהל, אַ יעדע כּלי אָדער אַ מענטש װאָס געפֿינט זיך אינעם זעלבן געצעלט פֿונעם מעס, װערט טמא. טאָמער ס'איז דאָ אַ טיר, קומט אױס אַז די אַלע כּלים װאָס ליגן אונטערן שװעל אױף דער זײַט פֿון דער טיר פֿון אינעװענדיק פֿונעם צימער, די געפינען זיך אונטער די אוהל המת, און זיי ווערן זיכער טמא מן התורה, אבער די כלים וואס געפינען זיך אינדערויסן פון די טיר אונטערן שוועל, לאמיר זאגן ס'איז אזא ברייטע דיקע שוועל, און די כלים וואס ליגן אין די אויסנווענדיגסטע חלק פון אינדערויסן פונעם טיר, איז בפשטות וואלטן זיי נישט געדארפט טמא ווערן באוהל המת ווייל זיי געפינען זיך נישט אינעם זעלבן אוהל, ס'איז אבער דא א הלכה למשה מסיני אז ביי יענע טיר וואו מ'גייט למעשה ארויסטראגן די מת פונעם צימער, זאג איך יא אז די כלים וואס געפינען זיך אפילו אינדערויסן פונעם טיר אונטערן שוועל ווערן זיי אויך טמא ווייל דורך דארטן גייט מען צום סוף ארויסטראגן דעם טויטן. אויב אזוי א צימער וואס האט אסאך טירן און אלע טירן זענען פארמאכט, וויבאלד ס'איז דאך נאך א ספק, מ'ווייסט נאכנישט דורך וועלכע טיר מ'גייט ארויסטראגן די מת, זאג איך יעצט אז מכח ספק ווערן אלע כלים וואס געפינען זיך אפילו אינדערויסן פונעם טיר אונטערן שוועל ביי אלע טירן עלן זיי דארפן ווערן טמא מכח ספק ווייל אפשר גייט מען פון דער טיר ארויס טראגן די מת. דאס זאגט די משנה, המת בבית ולו פתחים הרבה, טאמער ס'איז דא אסאך טירן אבער זענען אלע פארמאכט, כולם טמאים, איז אלע כלים וואס ליגן אינדערויסן פון די טיר אונטערן שוועל פון אלע טירן עלן זיי ווערן טמא ווייל ס'איז א ספק אפשר גייט מען עס ארויס טראגן פון יענעם טיר. און ווי רש"י רעדט שוין אויס אז נישט נאר די טירן זענען טמא נאר אפילו די פארמאכטע פענסטערס, אלע זאכן וואס געפינען זיך אינדערויסן פונעם פענסטער אונטער די דיקיקייט פונעם וואנט וועלן אויכעט טמא ווערן. נפתח אחד מהם, אויב נאכדעם וואס דער מת איז געשטארבן איז געווארן געעפנט איינע פון די טירן, הוא טמא וכולן טהורין. יעצט איז דאך קלאר אז מען גייט מסתם ארויסטראגן דעם מת פון די אפענע טיר, זאג איך אז אלע כלים וואס ליגן דארטן זענען טאקע טמא, אבער די אלע כלים וואס ליגן אונטער די שוועל אינדרויסן פון די טיר פון די אנדערע טירן וועלן זיין טהור, און נישט נאר ווען מען האט בפועל געעפנט איין טיר, נאר אפילו חישב להוציאו באחד מהם, ער האט באשלאסן אז ער גייט ארויסטראגן די מת אין איינע פון די טירן, או בחלון שיש בו ארבעה על ארבעה, אדער אין איינע פון די פענסטער וואס האט פיר טפחים אויף פיר טפחים וואס דאס איז די קלענסטע שיעור אז מען זאל קענען פון דארטן ארויסטראגן א מת. איז די בלויזע מחשבה וואס האט באשלאסן דורך דארט ארויסצוטראגן, וויבאלד איך ווייס שוין דורך וועלכע טיר ער גייט ארויסגיין, זאג איך אז נאר די כלים פון יענע טיר אדער פענסטער ווערן טמא, אבער מצלת כל הפתחים כולם, די טיר אדער פענסטער פון וועם ער טראכט ארויסצוטראגן די מת, איז מציל אז די כלים וואס ליגן אין די אנדערע טירן ווערן נישט טמא. וויבאלד איך ווייס דאך שוין דורך וועלכע טיר מען גייט אים ארויסטראגן. און ס'דא ס'איז דא צוויי וועגן צו ראטעווען די איבריגע פתחים אדער ווען איינע פון די טירן האבן זיך געעפנט, אפילו אויב מ'האט נישט בפירוש געטראכט אז מען גייט אים פון דארט ארויסטראגן אזוי ווי מסתבר אז די אפענע טיר העט מען אים מן הסתם פון דארטן ארויסטראגן דאס אליין איז שוין מציל, אדער ווען ער האט בפירוש געטראכט אז ער גייט עס ארויסטראגן פון איינע פון די טירן אפילו ווען ס'איז נאך צוגעמאכט. קען ער שוין אויך מציל זיין אויף די אנדערע טירן. זאגט די משנה ווייטער, בית שמאי אומרים והוא שחישב עד שלא ימות המת, דער וואס איז געשטאנען אז מיט א בלויזע מחשבה אז ער פלאנט ארויסצוטראגן פון דער טיר אדער פענסטער דעם מת, קען ער שוין ראטעווען אלע אנדערע טירן, דאס איז נאר אויב ער האט שוין געטראכט נאך פאר דער מת איז געשטארבן האט ער שוין געפלאנט אז ווען ער וועט שטארבן וועט מען אים ארויסטראגן פון יענע טיר, דעמאלטס קומט אויס אז תיכף ווען ער איז געשטארבן איז שוין פון די ערשטע מינוט די כלים פון די אנדערע טירן קיינמאל נישט טמא געווארן. אבער טאמער די מת איז שוין געשטארבן פאר דעם נאך פאר ער האט געטראכט, און ס'איז שוין געווען כלים ביי די אנדערע טירן, זאג איך אז אין יענע מינוט איז דאך שוין אלע כלים טמא געווארן און ס'העלפט שוין נישט ווען ער טראכט נאכדעם א מחשבה אז ער גייט אים ארויסטראגן פון די טיר, ווייל די כלים זענען שוין סייווי טמא געווארן. און איך זאג נישט יעצט אז יש ברירה אז ס'ווערט נתברר אז ווייל ער האט באשלאסן ארויסצוטראגן פון די טיר הייסט עס, ווי ס'איז שוין געווען געפלאנט פון אנפאנג פאר ער איז געשטארבן אים ארויסצוטראגן פון די טיר און ממילא זאל איך זאגן אז די טומאה איז בכלל נישט ארויפגעגאנגען אויף די כלים פון די אנדערע טירן? ניין! איך זאג אז אלעס איז שוין טמא געווארן בשעת מעשה און יעצט קען מען שוין נישט עוקר זיין די טומאה למפרע, אזוי האלט די בית שמאי ובית הלל אומרים, אף משימות המת, אפילו ער האט באשלאסן ארויסצוטראגן די מת נאכדעם וואס ער איז שוין געשטארבן האט ער אים באשלאסן ארויסצוטראגן פון א געוויסע פענסטער אדער א טיר, זאג איך אויכעט אז דאס ראטעוועט אז די אנדערע כלים זענען נישט טמא געווארן שוין למפרע, ווייל וויבאלד ער האט יעצט אזוי באשלאסן זאג איך יש ברירה, ס'איז נתברר געווארן אז פון די ערשטע מינוט איז שוין אזוי געווען געפלאנט, און די טומאה האט בכלל נישט חל געווען אויף די אנדערע טירן. און רש"י רעדט אויס אז לויט די בית שמאי, וויבאלד די מת איז שוין געשטארבן, און ס'איז ארויפגעגאנגען א טומאה אויף אלע אנדערע טירן, איז יעצט אפילו ער וועט שוין טראכטן ארויסצוטראגן פון א געוויסע טיר און מען וועט שפעטער ברענגען כלים און לייגן ביי די אנדערע טירן וועלן זיי אויך טמא ווערן, ווייל איינמאל ס'איז שוין ארויפגעגאנגען א תורת טומאה אויף די אנדערע טירן קען ער שוין נישט אראפגיין מיט א מחשבה נאר מ'וועט מוזן מאכן א מעשה מ'וועט מוזן ממש עפענען איינע פון די טירן און איינמאל מ'וועט עפענען איין טיר דעמאלטס וועל איך זאגן אז ווען מ'וועט יעצט ברענגען כלים צו די אנדערע טירן וועלן זיי שוין נישט טמא ווערן. די מחלוקה פון בית שמאי ובית הלל גייט ארויף אויף די צווייטע פאל אויף חישב להוציאו באחד מהם, אין די רישא שטייט אבער קלאר אז הוא טמא וכולן טהורים טאמער האט מען געעפענט איינע פון די טירן, און לכאורה פארוואס זאג איך נישט דארט אז ס'איז אויך דא די זעלבע מחלוקה בית שמאי און בית הלל, ווייל די בית שמאי האלט דאך אין ברירה, און אפילו ווען מ'האט געעפענט איינע פון די טירן, דארף איך זאגן אז די אלע כלים וואס זענען שוין פריער געווען ביי די אנדערע טירן זענען שוין פון פריער טמא געווארן און ס'קען שוין נישט ווערן יעצט טהור, און דער אמת איז אז ס'איז טאקע אזוי אז בית שמאי וועט דארטן אויכעט קריגן, ביי דעם וואס עס שטייט הוא טמא וכולם טהורים רעדט מען פון כלים וואס מען האט געברענגט שפעטער נאכדעם וואס מען האט געעפנט די טיר, דעמאלטס איז יעדער איינער מודה אז וויבאלד יעצט איז שוין נתברר פון ווי מען גייט ארויסטראגן די מת אז מען וועט יעצט לייגן א כלי ביי די אנדערע טירן וועט עס בלייבן טהור לויט יעדעם און אבער אין הכי נמי כלים וואס זענען געווען ביי אלע אנדערע טירן בשעת די טירן זענען געווען פארמאכט וועט אויך די בית שמאי האלטן אז אפילו נאכדעם ווען מען עפנט אויף איין טיר בלייבט שוין אלעס טמא און די בית הלל וועט האלטן אז אלעס ווערט למפרע טהור נאר פון יענע טיר ווי מען טראגט ארויס פאקטיש די מת. און אויב אזוי דארף מען פארשטיין די ערשטע ווערטער פון די משנה, המת בבית ולו פתחים הרבה, כולם טמאים. פארוואס זאגסטו אז אלע כלים זענען טמא? די האמיר דאך יעצט געשמועסט אז לויט די בית הלל ווען מען עפענט אויף שפעטער א טיר, ווערט נתברר אז די אלע אנדערע טירן זענען טהור געווען, זאגן שוין די ראשונים אז כולם טמאים לויט די בית הלל וועט טייטשן אויב מען וועט צום סוף נישט ארויסטראגן די מת פון איינע פון די אלע טירן. אדער אז מען וועט ארויפבויען און מאכן א נייע טיר אויפעפענען, אדער אז מען וועט קיינמאל נישט ארויסטראגן די מת פון דעם צימער, לאמיר זאגן אז ס'וועט דארטן פארברענט ווערן אינעם צימער, אבער אין הכי נמי אויב מען האט שפעטער געעפנט איינע פון די טירן און פון דארט טראגט מען ארויס די מת ווערט נברר למפרע אז אלע אנדערע טירן זענען נישט געווארן טמא. האמיר דאך דא א מחלוקה, אז בית שמאי האלט אין ברירה און בית הלל האלט יש ברירה, און די זעלבע נפקא מינה וועט אויך כאפן צו מען קען מאכן א עירוב א שיתוף מבואות מיט א אוצר מיט א פלאץ ווי מען האלט זיך אינאיין באנוצן, לויט בית שמאי וועט מען נישט קענען ווייל איך האב מורא אז מען וועט נוצן נאך פאר שבת דעם חלק השיתוף און ס'וועט נישט זיין איבערבלייבן דעם שיתוף אויף שבת, און לויט בית הלל קען מען יא, ווייל איך זאג אלעמאל יש ברירה דער וואס בלייבט איבער ער איז געווען דער שיתוף. פארציילט די גמרא ההוא ינוקא דאישתפיך חמימיה עס איז געווען א קינד ביום שמיני למילתו וואס איז געפאלן אום שבת און ס'האט זיך אים אויסגעגאסן די הייס וואסער מיט וואס מ'האט אים געדארפט אפבאדן, ווי די שטייגער איז אמאל געווען, אז אינעם טאג פונעם ברית סיי פאר די מילה און סיי נאך די מילה פלעגט מען אפבאדן דעם קינד מיט הייס וואסער, און אז נישט איז דאס געווען א סכנה. אינעם פאריגן שיעור האבן מיר שוין געהאט אזא ענדליכע מעשה, און דארטן האט רבה מתיר געווען מען זאל ברענגען אין א חצר אן א עירוב, דורך א גוי קען מען אריבער ברענגען הייס וואסער פון א אנדערע הויז, זעט אויס אז דא איז נישט געווען הייס וואסער אינעם גאנצן חצר, און גיין זאגן פארן גוי אז ער זאל אפקאכן וואסער פארן קינד האבן מיר שוין געשמועסט דאס טאר מען נישט טון ווייל דאס איז א שבות, שיש בו מעשה רופט עס די גמרא אן, דאס מיינט אזא מין שבות ווען דו הייסט זאגן פאר א גוי א זאך איז דאך א שבות, דו הייסט אים טון א מלאכה דאורייתא, ווערט עס נישט מותר אפילו במקום מצוה אז מען זאל קענען גיין מל'ענען דעם קינד, די היתר וואס רבה האט מתיר געווען איז נאר געווען א שבות דשבות אז מען האט געהייסן פאר די גוי טון א איסור דרבנן ער זאל ברענגען אן קיין עירוב, פון איין רשות היחיד צום צווייטן וואס דאס איז נישט מער ווי א איסור דרבנן און דאס איז מותר במקום מצוה. אבער דא איז נישט געווען קיין הייס וואסער, אמר להו רבא, האט רבא געזאגט דארטן, נישיילה לאימיה אי צריכא, לאמיר פרעגן די מאמע פונעם קינד די יולדת אויב זי דארף האבן הייס וואסער, און אויב יא, נחים ליה נכרי אגב אימיה, איז די גוי ווען ער קאכט שוין הייס וואסער פאר די מאמע וואס דאס מעג מען דאך, זאל ער שוין קאכן נאך וואסער פארן קינד אויך אז מען זאל אים קענען מל'ענען. די הלכה איז דאך אז א יולדת אין די ערשטע זיבן טעג הייסט זי א חולה שיש בה סכנה, און מען מעג פאר איר מחלל שבת זיין און אנווארעמען וואסער אויב זי דארף, אבער דא אזוי ווי מען רעדט זיך שוין אז ס'איז שוין געווען די אכטע טאג, די טאג וואס מען האט געדארפט מל'ענען איר קינד, גייט זי שוין ארויס פון די גדר פון חולה שיש בה סכנה, און זי באקומט א דין ווי א חולה שאין בה סכנה ביז די דרייסיגסטע טאג, וואס מען מעג פאר איר מחלל שבת זיין נאר דורך א גוי. און ממילא האט רבא רעקאמענדירט אז מען זאל גיין פרעגן די מאמע צו זי דארף יעצט האבן וואסער, און אויב זי דארף עס מעג מען דאך קאכן פאר איר דורך א גוי, און אזוי האט מען שוין העט שוין די גוי צוקאכן נאך וואסער מער וויפיל די מאמע דארף אז מען זאל קענען נוצן פאר די קינד אויך, און הגם די ענין פון ריבוי בשיעורים צולייגן מער וויפיל מען דארף איז אויכעט א איסור דרבנן, אויב אזוי הייסט עס א שבות דשבות, ווייל איך זאג דאך יעצט פאר די גוי זאל עס טון, די ריבוי בשיעורים, די גאנצע ריבוי בשיעורים אליין איז אויכעט נאר אפילו. ווען א איד זאל עס טון למשל ווייל ער קאכט וואסער פאר איינעם וואס דארף עס פאר פיקוח נפש, און ער זאל צולייגן מער וואסער איז עס נאר א איסור דרבנן, און יעצט אז מען הייסט א גוי זאל עס טון הייסט עס א שבות דשבות במקום מצוה און דעריבער מעג מען, אמר ליה רב משרשיא לרבא אימיה קא אכלה תמרי, מען קען נישט זאגן יעצט אז די מאמע דארף האבן דווקא הייס וואסער צו טרינקען ווייל איך זעה דאך אז זי עסט. טייטלען, און טייטלען איז דאך קאלט, זעט מען דאך אז זי איז געזונט, זי קען פארנעמען קאלט אויך, און אויב אזוי טאר מען נישט קאכן פאר איר הייס וואסער דורך א גוי, אפילו כאטש זי זאגט זי דארף, איך זע דאך אבער אז זי דארף עס נישט, והא ראיה זי עסט טייטלען, אמר ליה האט רבא געענטפערט, אימור איך קען זאגן, תונבא בעלמא הוא דנקיט לה, ס'האט איר אנגעכאפט אזא שטות פון איר גרויס שוואכקייט, אז זי ווייסט אפילו נישט וואס זי עסט, אבער באמת אז זי פארלאנגט יעצט און זי פילט אז זי דארף הייס וואסער, קען מען עס יא קאכן דורך א גוי. איי זי עסט טייטלען? דען זאג איך אז ס'האט איר אנגעכאפט פון גרויס הונגער און שוואכקייט אז זי עסט סיי וואס כאטשיג ס'איז נישט גוט פאר איר. פארציילט די גמרא נאך א ענדליכע מעשה ההוא ינוקא דאשתפוך חמימיה עס איז געווען א קינד וואס אין די טאג פון זיין מילה וואס איז געפאלן אום שבת נאך פאר די ברית האט זיך אויסגעגאסן הייס וואסער מיט וואס מ'דארף אים באדן און רבא האט געוואוינט בשכינות פון די פלאץ ווי די קינד איז געווען ס'איז געווען אזוי ווי צוויי חצרות וואס יעדע חצר האט זיך א טיר צום רשות הרבים אבער ס'איז געווען צווישן די צוויי חצרות א טיר אינדערמיטן און די קינד איז געווען אין איין חצר, און רבא האט געוואוינט אין די אנדערע חצר, אבער למעשה האט מען נישט געמאכט קיין עירוב ביידע חצרות צוזאמען, מען האט נאר געמאכט יעדע חצר פאר זיך א אייגענע עירוב, אזוי אז מען טאר נישט אריבער ברענגען פון איין חצר צום צווייטן וואסער, און רבא האט, האט ביי זיך אין חצר יא געהאט הייס וואסער, אבער מען טאר עס יעצט נישט אריבער ברענגען, ווייל די צוויי חצרות האבן נישט געמאכט קיין עירוב, און ס'איז א איסור דרבנן, ס'איז א שבות צו טראגן פון איין רשות היחיד צום צווייטן וואס דאס איז נישט מותר אפילו במקום מצוה. איז רבא האט יעצט געוואלט מבטל זיין זיין רשות אינעם זיין חצר פאר דעם שכן דארט ווי די קינד איז געווען, און אזוי וועלן ביידע חצירות באלאנגען פאר יענעם שכן און מען וועט קענען אריבערטראגן די וואסער פון רבא'ס חצר ביז יענע חצר וואס ס'באלאנגט מער נישט פאר רבא. להלכה איז דאך אבער ווען איינער איז מבטל זיין רשות אינעם חצר, פאר זיין חבר, איז דער מענטש וואס האט עס מבטל געווען אליין מעג מער נישט ארויסטראגן צו דעם חצר, למשל רבא וועט יעצט נישט קענען ארויסטראגן זאכן פון זיין הויז ביזן חצר, ווייל די חצר באלאנגט דאך שוין נישט צו אים, סע באלאנגט דאך יעצט צום שכן פאר וועם ער האט עס מבטל געווען, און די הלכה איז אז טאמער נאכדעם וואס ער האט מבטל געווען זיין חצר פארן שכן טראגט ער יא ארויס זאכן פון זיין הויז צום חצר, ווייזט ער מיט דעם אז די גאנצע ביטול ציט ער צוריק, און ס'גארנישט ווערט די ביטול. און וויבאלד רבא האט דאך יעצט געפלאנט מבטל צו זיין זיין חצר, און ער האט געוואלט מאכן זיכער אז ער זאל נישט נאכדעם ארויסטראגן זאכן פון זיין שטוב ביזן חצר מבטל צו זיין דעם ביטול, אמר להו רבא האט רבא געזאגט דארטן פאר די מענטשן פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי, אין רבא'ס הויז איז געווען אזעלכע צימערן וואס איז געווען געמאכט פאר די מענער וואס דאס איז געווען נאנט צום חצר, עס האט געהאט א עפענונג צום חצר, און דארטן האט זיך רבא באנוצט, און נאכדעם איז געווען אריינצוהער אין די הויז אנדערע צימערן וואס איז געווען מער אינעווענדיג וואס די פרויען האבן גענוצט דארטן פאר צניעות און פון דארטן איז מען נישט ארויס געגאנגען צום חצר, ס'איז נישט געווען קיין עפענונג פון דארט ארויס צו גיין, האט רבא געזאגט נעמטס מיינע כלים וואס איך באנוץ מיך טראגטס עס אריין פון די מענער צימער צו די פרויען צימער און איך על דארט בלייבן זיך באנוצן שבת איך על בלייבן אין די פרויען צימער און אזוי על איך זיין געווארנט נישט ארויס צו טראגן זאכן אינעם חצר ווייל פון די פרויען צימער קען מען דאך נישט ארויס גיין צום חצר. און די סיבה פארוואס רבא האט עס געטון, ווי אונז האבן שוין פריער געזאגט, ער האט נישט געוואלט בלייבן אין די מענער צימער ווייל דעמאלטס וואלט געווען א חשש אז ער העט פארגעסן און ארויסטראגן זאכן פון זיין הויז צום חצר, וואס מיט דעם העט ער ווייזן אז עס איז בכלל נישט געווען קיין ביטול רשות, און ער וויל דאך יא מבטל זיין דא זיין רשות, האט ער געזאגט פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי טראגטס פאר מיינע כלים פון די מענער צימער צו די פרויען צימער ואיזיל ואיתיב התם און לאמיך די איבריגע שבת שוין זיך גיין באזעצן דארט אין די פרויען צימערן, און אזוי ואיבטיל להו הא חצר אז איך זאל קענען מבטל זיין מיין רעכט אין מיין חצר. און אזוי העט מען קענען נעמען די הייס וואסער וואס געפינט זיך אין מיין חצר און אריבער טראגן צו די חצר ווי די קינד ליגט, ווייל איך האב עס מבטל געווען פאר דעם טאטע פונעם קינד וואס ער וואוינט דארט. אמר ליה רבינא לרבא, והאמר שמואל, שמואל האט דאך געזאגט אויבן אויף דף ס"ו עמוד ב', אין ביטול רשות מחצר לחצר, אז מען קען נישט מבטל זיין די רשות פון איין חצר פאר א מענטש פון א צווייטע חצר, טאקע אויף דעם אופן אזוי ווי רבא האט דא געוואוינט, צוויי שכינות'דיגע חצר'ן וואס יעדער האט א פתח צום רשות הרבים און זיי האבן נאר א טיר צווישן זיך, קען נישט איין בן חצר מבטל זיין זיין חלק פאר דעם אנדערן בן החצר, און אויב אזוי וואס פאר א רעכט האסטו מבטל צו זיין דיין חצר פארן אנדערן שכן וואס ער איז אין א אנדערע חצר? אמר ליה האט אים רבא געענטפערט אנא כרבי יוחנן סבירא לי דאמר יש ביטול מחצר לחצר איך האלט ווי רבי יוחנן וואס קריגט אויף שמואל אז מען קען יא מבטל זיין די רשות אפילו פון איין חצר צום אנדערן אויך. יעצט טענה'ט רבינא צו רבא ואי לא סבר לה מר כשמואל, אויב דו האלטסט נישט ווי שמואל, דא גיי מיר אריבער צו דף ס"ח עמוד ב', נו פארוואס פעלט אויס אז דו האסט געהייסן מען זאל אריבער טראגן דיינע כלים צו די אינעווענדיגסטע צימערן ווייל דו האסט מורא אז אויב דו וועסט בלייבן אין די דרויסענדיגע צימערן העסטו ארויסטראגן בטעות די זאכן אינעם חצר און מיט דעם וועט נתברר ווערן אז דיין גאנצע ביטול איז נישט געווען קיין ביטול און מען האט נישט געהאט קיין רעכט צו טראגן די הייס וואסער? אויב דו האלטסט נישט ווי שמואל, ניתיב מר בדוכתיה קענסטו בלייבן אויף דיין פלאץ אין די אויסענווענדיגסטע צימערן, וניבטיל להו לדידהו, און דו זאלסט טאקע מבטל זיין דיין חצר פאר דעם שכן כדי מען זאל קענען אריבערטראגן די הייס וואסער פארן קינד, איי דו האסט מורא אז דו וועסט נאכדעם ארויסטראגן זאכן פון דיין הויז צום חצר וואס מיט דעם וועסטו ווייזן אז די ביטול איז קיינמאל נישט געווען קיין ביטול, ס'איז נישט קיין פראבלעם, ווייל וניהדרו אינהו וניבטלו ליה למר, גלייך ווען מען וועט אריבערטראגן די הייס וואסער צום קינד, זאלן יעצט יענע שכנים, די טאטע פונעם קינד, זאל צוריק מבטל זיין דעם רשות דעם חצר פאר דיר פאר ראובן, דהא אמר רב מבטלין וחוזרין ומבטלין, דער אמורא רב זאגט דאך אז ווען צוויי אידן וואוינען אין א חצר און זיי האבן נישט געמאכט קיין עירובי חצרות, וואס קיינער טאר דאך נישט ארויסטראגן פון דעם הויז צום חצר, איז איין שכן קען קודם מבטל זיין זיין חלק אינעם חצר פארן אנדערן שכן, און אזוי קען יענער ארויסטראגן וויפיל זאכן ער וויל אדער אריינטראגן פונעם חצר צו זיין הויז. און נאכדעם קען יענער שכן צוריק מבטל זיין דעם חצר פאר דעם אנדערן שכן, אזוי אז דער אנדערער שכן זאל יעצט קענען טראגן וויפיל זאכן ער וויל פון זיין הויז צום חצר, און אויב אזוי קען מען דא טון די זעלבע זאך, זיי דו מבטל דעם חצר פאר יענעם נאר ווילאנג ס'פעלט אויס צו טראגן די הייס וואסער, און נאכדעם וועט דיר עס יענער צוריק מבטל זיין אז עס זאל צוריק באלאנגען פאר דיר. וועסטו שוין מעגן ארויסטראגן פון דיין הויז צום חצר, וואס האסטו געדארפט אריין גיין אין די פרויען צימער, מיט דעם וואס דו האסט געהייסן מען זאל אריין טראגן דיין כלים אין די אינעווענדיגסטע צימערן האסטו געוויזן אז דו האלטסט נישט ווי רב אז מבטלין וחוזרין ומבטלין, נאר דו האלטסט ווי שמואל וואס קריגט אויף רב, און שמואל האלט אז אין מבטלין וחוזרין ומבטלין, איינמאל מען האט אוועק געגעבן די רשות פאר איינער קען יענער נישט צוריק געבן דעם רשות. איז פונקט ווי דו זאגסט אז דו האלטסט נישט ווי שמואל מיט דעם ענין אז אין מבטלין מחצר לחצר, נו האלט אויך נישט ווי שמואל מיט דעם ענין וואס שמואל האלט אז אין מבטלין וחוזרין ומבטלין, נאר נעם אן ווי רב אז מען מעג יא, און אויב אזוי דארפסט דיך שוין נישט אריבערציען אין די אונטערשטע צימערלעך, אזוי האט רבינא געטענה'ט צו רבא, און באלד וועט מען זעהן אז רבינא האט געהאלטן אז די צוויי הלכות גייען צוזאמען, אז אויב איך האלט אין מבטלין מחצר לחצר, אזוי ווי שמואל וועל איך אויך האלטן ווי די אנדערע הלכה אז אין מבטלין וחוזרין ומבטלין, אבער אויב דו האסט געוויזן אז דו האלטסט נישט ווי שמואל און דו האלטסט אז מען מעג יא מבטל זיין מחצר לחצר, דעמאלטס קען מען דאך זאגן חוזרין ומבטלין וחוזרין און אויב אזוי וואס האסטו דיך געדארפט אוועקציען. האט רבא געענטפערט אויף דעם אנא בהא כשמואל סבירא לי, מיט יענע הלכה האלט איך יא ווי שמואל דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין, אמת טאקע אז מיט די הלכה אז אין מבטלין מחצר לחצר האלט איך נישט ווי שמואל נאר איך האלט ווי ר' יוחנן אז מען מעג יא מבטל זיין אפילו פאר א אנדערע בן חצר, אבער איינמאל כ'האב עס שוין מבטל געווען האלט איך שוין ווי שמואל אז מען קען שוין נישט צוריק מבטל זיין דעריבער מוז איך מיך אוועק ציען ווייל איך האב מורא אז איך וועל דא בלייבן וועל איך בטעות ארויס טראגן זאכן וואס דאס וועט ווייזן אז די גאנצע ביטול איז נישט געווען קיין ביטול און מען איז סתם נכשל געווארן מיט טראגן די הייס וואסער פון איין חצר צום צווייטן טענה'ט רבינא צוריק ולאו חד טעמא היא, די צוויי דינים פון שמואל איז דען נישט צוליב די זעלבע טעם אז מאי טעמא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין פארוואס האלט שמואל טאקע אז איינמאל איין בן חצר האט שוין מבטל געווען פארן צווייטן קען שוין יענער נישט צוריק מבטל זיין פארן ערשטן? לאו מיינסטו דען נישט משום דכיוון דבטליה לרשותיה איינמאל ראובן האט מבטל געווען זיין רשות פאר שמעונ'ן אסתלק ליה מהכא לגמרי, פשט אז ראובן האט זיך אזוי ווי ארויסגעצויגן אינגאנצן פון דעם חצר, והוה ליה כבן חצר אחרת, און דער ראובן הייסט שוין כאילו ווי ער באלאנגט בכלל נישט אין דעם חצר נאר ווי ער באלאנגט אין א צווייטע חצר, ואין ביטול רשות מחצר לחצר, און שמואל גייט דאך לשיטתו אז איין איד וואס וואוינט אין איין חצר קען נישט מבטל זיין זיין חצר פאר א מענטש וואס וואוינט אין אנדערע חצר. איז די רבינא האט דא אפגעלערנט אז די צוויי חומרות פון שמואל גייט צוזאמען, ווייל שמואל האלט אז צוויי שכנים פון אנדערע חצרות קענען זיך נישט מבטל זיין זייער חצר איינער פארן אנדערן, פארדעם האלט ער אויך נאך א חומרא אז אפילו ווען צוויי מענטשן וואוינען אין איין חצר וואס דעמאלטס קען יא, אפילו לויט שמואל, איין מענטש מבטל זיין זיין. חלק החצר פארן אנדערן, אבער איינמאל ער האט עס שוין געטון קען ער עס שוין נישט צוריק באקומען ווייל מיט דעם וואס ער טוט עס איז ער זיך מסלק פון די חצר, ס'איז כאילו ווי ער וואוינט אין א אנדערע חצר און יעצט ווען יענער געט עס אים צוריק איז כאילו ווי ער געט עס צוריק פאר א מענטש וואס וואוינט אין א אנדערע חצר וואס שמואל האלט דאך אז מ'קען נישט, און אויב דו זאגסט יעצט אז דו האלטסט ווי שמואל אז אין מבטלין וחוזרין ומבטלין אז נאכדעם וואס דו געבסט אוועק דיין חצר פאר דעם טאטע פונעם קינד קען ער דיר עס נישט צוריק געבן איז דאך די פשט ווייל דו ווערסט יעצט אזוי ווי א בן חצר אחרת, און פאר א חצר אחרת קען מען נישט מקנה זיין מחצר לחצר, און אויב אזוי איז שווער מר נמי לא ניבטל, און אז דו האלטסט ווי שמואל אז מען קען נישט צוריק געבן פאר מחצר לחצר, איז וויאזוי קענסטו לכתחילה גיין יעצט מבטל זיין דיין חצר פאר א מענטש פון א אנדערע חצר? איז ממה נפשך, מיט דעם וואס דו זאגסט אז דו ביסט יא מבטל דיין רשות פאר יענעם ווייזטו דאך אז דו האלטסט נישט ווי שמואל, און דו האלטסט ווי ר' יוחנן אז מבטלים מחצר לחצר. מיט דעם וואס דו האסט דיך אבער אריבערגעצויגן צו די אונטערשטע צימערן, און דו זאגסט אז דו האלטסט מיט דעם ווי שמואל אז אין מבטלין וחוזרין ומבטלין, פארוואס טאקע קען ער דיר נישט צוריק געבן דיין חצר? ווייל ווען דו האסט דיך ארויסגעצויגן פון דא ביסטו געווארן כאילו א בן חצר אחרת, און מען קען נישט מבטל זיין מחצר לחצר. מיינט דאך דאס אין אנדערע ווערטער אז דו האלטסט יא ווי שמואל אז אין מבטלין מחצר לחצר, און וויאזוי האסטו לכתחילה געקענט אוועקגעבן דיין חצר? אין אנדערע ווערטער רבינא טענה'ט יעצט ממה נפשך. אויב דו האלטסט ווי ר' יוחנן אז מען מעג יא מבטל זיין דיין חצר פאר יענעם, וואלסטו אויך געדארפט האלטן ווי רב אז יענער קען דיר עס נאכדעם צוריק מבטל זיין? אויף דעם ענטפערט רבא ניין. התם, דער דין פון אין מבטלים וחוזרים ומבטלין וואס שמואל האט געזאגט איז נישט ווי דו ביסט מסביר אז דאס איז תלוי אין די אנדערע דין אז אין מבטלים מחצר לחצר, נאר היינו טעמא ווייסטו וואס די טעם פארוואס מ'קען נישט צוריק מבטל זיין כי היכי דלא ליהוי מילתא דרבנן כחוכא ואטלולא אז די רייד פון די רבנן זאל נישט ווערן ווי א געלעכטער און א לצנות. ווייל די רבנן זאגן דאך אז אן עירוב טאר מען נישט טראגן פון איין רשות צום צווייטן, און אויב איך וועל לאזן יעצט אז קודם זאל איינער מבטל זיין פאר זיין שכן און ער וועט זיך ארויסטראגן וואס ער דארף, און נאכדעם זאל עס דער שכן צוריק מבטל זיין פאר אים און יענער וועט זיך קענען ארויסטראגן וואס ער דארף, האט מען דאך אויסגעשפילט די גאנצע הלכה פון עירוב דא אז למעשה האט מען געטראגן דא פון אלע זייטן אן קיין עירוב, און די גאנצע דברי רבנן ווערט ווי א חוכא ואטלולא. און דאס איז די סיבה פארוואס די חכמים האבן געזאגט אז מ'מעג נאר איינער מבטל זיין פארן צווייטן אז יענער טאקע וועט קענען טראגן אבער ווייל ס'איז נישט דא קיין עירוב וועט דער אנדערער שכן נישט קענען טראגן און דעמאלטס איז עס נישט קיין חוכא ואטלולא און דעריבער אפילו אויב איך האלט ווי ר' יוחנן אז מבטלין מחצר לחצר קען איך נאך אלץ האלטן מיט די אנדערע הלכה ווי שמואל אז אין חוזרין ומבטלין ווייל דארט איז דא א צווייטע חומרא כדי ס'זאל נישט זיין קיין חוכא ואטלולא. און איך קלער דא צוצולייגן אז ס'קען זיין אז לויט שמואל אליין, דארף מען טאקע נישט צוקומען צו די סברה פון חוכא ואטלולא, ווייל ס'קען טאקע זיין אמת דאס אז איינמאל ער האט מבטל געווען זיין רשות פארן צווייטן האט ער זיך מסלק געווען און ער הייסט ווי א בן חצר אחרת, און אלס דעם אליין קען אים שוין יענער נישט צוריק מקנה זיין די רשות. נאר רבא זאגט אז איך קען נאך אלץ האלטן די הלכה פון שמואל אז אין מבטלין וחוזרין ומבטלין, נאר אלס א אנדערע טעם, נישט ווייל ער הייסט א בן חצר אחרת, ווייל מיט דעם האלט איך ווי ר' יוחנן אז מ'קען יא מבטל זיין פאר א חצר אחרת, נאר איך האלט אז ס'איז דא א אנדערע טעם וועגן חוכא ואטלולא.